די ערשטע פרשה פון בראשית איז די פרשה פון ששת ימי בראשית, אוודאי מען דארף לערנען באמת ביז פרק ב' פסוק ג', די פרשה פון ויכולו פון שבת וואס דאס איז א המשך, ס'איז קלאר אז דאס איז די סוף פון די פרשה, דער וואס האט געמאכט די פרקים האט זיך טועה געווען דא. און די פרשה פרעגט א שאלה וואס קיין איין אנדערע פרשה אין די תורה פרעגט נישט, אפילו די צווייטע פרשה פון בראשית וואס אונז גייען לערנען מארגן רעדט מען אביסל אן אנדערע אופן, און יעדע איינער ווייסט די מעשה וואס די אייבערשטער האט באשאפן די ערשטע טאג וואס די אייבערשטער האט באשאפן די צווייטע טאג דארף אבער אויב מען וויל ליינען די פרשה דארף מען אביסל הערן וואס איז די שאלות, וואס די פרשה ענטפערט און זאלן גיין מיט די גאנג און ארויף פרשיות פון בראשית די ערשטע פאר פרשיות ס'הייסט ס'טרעפט זיך א מענטש אויפן וועלט און ער פרעגט אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, מי ברא אלה און נישט נאר מי ברא אלה נאר איך ברא אלה וואס איז וויאזוי איז עס געווארן? און ווען מ'זאגט וואס וואס איז שווער פאר א מענטש? מ'קען זיין שווער אסאך זאכן, אבער מ'דארף דיך צוריק גיין צו די מאוסט מאוסט בעיסיק זאכן, און כ'וועל גיין אויפן סדר פון ששת ימי בראשית און זאל הערן אין די פסוקים וויאזוי דאס פארענטפערט די שאלות. קודם שטייט אויף א מענטש, עס איז דא א זאך, וואס דא הייסט טאג, עס איז דא א זאך וואס הייסט נאכט, און בעומק כ'האב געזאגט ס'הייסט, דא איז שוין דא דריי זאכן, עס איז דא א זאך וואס הייסט אז ס'איז ליכטיג, נישט נאר ס'הייסט אז ס'איז ליכטיג. ליכטיג איז בייטאג, טונקל איז ביינאכט, זייער אינטערעסאנטע זאך. מ'דארף פרעגן, וויאזוי איז געווארן די סדר, בייטאג איז ליכטיג, ביינאכט איז טונקל. און נישט נאר דעם, דער טאג האט א נאמען, ס'הייסט יום, טאג, און נאכט האט א נאמען, ס'הייסט לילה. וויאזוי האבן זיך אנגעהויבן די אלע זאכן? זאגט די ערשטע טאג פון ששת ימי בראשית, די אייבערשטער, קודם איז נישט געווען, ס'איז געווען נאר טונקל, אדער צוזאמען, וואס פונקטליך איז געווען פארדעם? און ס'איז געווען איין צייט, ויאמר אלהים, יהי אור. און דער אייבערשטער האט געמאכט אז לינק טונקל זאל זיין ביינאכט און ליכטיג זאל זיין בייטאג, די סדר, די ערשטע יסודות'דיגע סדר וואס איז דא אויף די וועלט, האט דער אייבערשטער געמאכט אין די ערשטע טאג פון ששת ימי בראשית, און עס האט פארענטפערט די מאוסט בעיסיק שאלה וואס קען זיין. די זעלבע זאך פרעגט א מענטש, א מענטש דרייט זיך אויפן וועלט, ער וואוינט אויפן טריקעניש, יא? ער וואוינט, קודם כל, ער וואוינט אונטער די הימל, ס'איז דא א הימל? ס'איז דא א ערד? און פון די, אין די ערד איז דא וואסער אין די הימל איז אפשר דא וואסער ווי אזוי איז דאס געווארן צווייטן טאג פון ששת ימי בראשית האט די אייבערשטער געמאכט אז ס'זאל זיין א הימל און א ערד אונז געווענטליך פרעגן נישט די שאלה ווי אזוי איז געווארן א הימל און א ערד ס'דא א הימל און א ערד מ'דארף פארשטיין ווי אזוי דרייען זיך די שטערנס אבער מ'דארף דאך די ערשטע שאלה פרעגן ווי אזוי איז געווארן א הימל און א ערד אה ס'איז געווארן די צווייטע טאג נישט נאר דעם ס'דא אויך א ים און א יבשה. וויאזוי איז דאס געווארן? וואס איז פשט אונז וואוינען אויפן טריקעניש און דארט איז דארט איז נאס דארט איז א ים? דאס איז עפעס א זאך וואס מען דארף דארף א הסבר. דריטן טאג האט דער אייבערשטער געמאכט די יבשה וועלט און האט עס גערופן א נאמען. די דארט ווי ער האט געלייגט די וואסער דאס איז וואס אונז רופן קרא ים האט דער אייבערשטער שוין גערופן ים דאס הייסט די ים. און אויפן וועלט וואקסן פארשידענע זאכן, עס וואקסן מער ווי איין סארט זאך, לפחות צוויי סארטן זאכן, ס'דא גראז און ס'דא ביימער, און די ביידע האבן א זייער אינטערעסאנטע זאך וואס ממש א פלא אז זיי ריפרעדוסן זיך אליין, אין די בוים קומט די קערנדלעך און די קערנדלעך געבן ארויס נאך ביימער, ווי איז דאס געשען? אויך אין די דריטע טאג פון ששת ימי בראשית. קוקט ארויף אויפן הימל, יעצט פרעגט מען שוין אביסל א מער קאמפלעצירטע שאלה, זעהט מען עס איז דא א זון און א לבנה, און זיי האבן זיך עפעס א סדר צווישן זיך, די זון בייטאג, די לבנה ביינאכט, נישט נאר דעם ס'דא שטערנס, זיי האבן עפעס א גאנצע סדר, זיי זענען מושל אויף די וועלט, ס'דא א גאנצע סדר פון די לבנה, פון די חדשים און אזוי ווייטער, דאס האט די אייבערשטער געמאכט די פערדע טאג. קוקט אויף די וועלט זעט מען ס'איז דא באשעפענישן נישט נאר צמחים ס'איז דא אויך חיות ס'דא חיות וואס וואוינען אין די וואסער ס'דא עפעס פייגלעך, פייגלעך זענען עפעס א פלא'דיג באשעפעניש זיי וואוינען אין די לופט נישט אין די וואסער נישט אויף די ערד מער מער אין די ערד ווי אין די וואסער אבער עפעס והעוף ירב בארץ אבער אין ביידע דאס האט די אייבערשטער געמאכט די פיפטע טאג ס'איז נישט נאר דעם האט נישט פארגעסן ס'דא עפעס גרויסע תנינים קיינער ווייסט וואס די תנינים זענען אבער ס'דא עפעס גרויסע תנינים אין די אין די וואסער ווען האט די אייבערשטער דאס געמאכט ווי זענען זיי געקומען פיפטע טאג. אויפן אויפן יבשה איז דא חיות דא חיות בהמות ווי זענען זיי געקומען זיי האבן אויך א סדר אז זיי האבן זיך פארשידענע מינים און די צווישן די חיות אונז זענען איינע פון זיי צווישן די חיות איז דא א חיה וואס הייסט אדם א סארט בהמה א סארט ענימעל וואס הייסט אדם דער אדם האט א פלא'דיגע תכונה ער איז די באס אויף אלע חיות ווי איז דאס געווארן וואס הייסט ער איז די באס ער עסט זיי ער איז שולט ער קען זיי פאנגן קיינער קיינער נישט אויפן טאפ פון די מענטש אין די סדר הטבעי דאס ענטפערט די תורה דאס די טייטש בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים, דעמאלטס האט די אייבערשטער געמאכט אין די זעקסטע טאג, און נישט נאר דעם, ס'דא צוויי נאך צוויי אינטערעסאנטע זאכן וואס איז דא ביי מענטשן און אויך ביי בהמות, מענטשן אזוי ווי די ביימער האבן א סדר זיי ריפרעדוסן זיך, מענטשן האבן אויך, און א גאנץ קאמפלאצירטע סדר, וועט מען שוין לערנען נעקסטע פרק מער וועגן דעם, דאס האט די אייבערשטער געגעבן אזוי א ברכה, נישט נאר א ברכה, א ציווי, ער האט געמאכט דאס, ויהי כן, און מענטשן און בהמות עסן ביידע די גראז וואס מען האט גערעדט פריער, זיי עסן דאס, ווי איז דאס געווארן, וואס איז די פשט אז מענטשן עסן גראז, אז בהמות עסן גראז, זאכן וואס וואקסן, ביימער און גראז. דאס איז אלץ געווארן אין די זעקסטע טאג פון ששת ימי בראשית. ס'איז דא אזא מנהג אז שבת רוהט מען, ווי איז דאס געווארן? שבת איז א געבענטשטע טאג, ס'איז א הייליגע טאג. דאס איז געווארן אין די זיבעטע טאג פון ששת ימי בראשית.